בעזר השם יתברך, מסכת שבת, דף יח, מען הייבט אן דף יז עמוד ב' אונטן די משנה, זאגט די הייליגע משנה, די משנה דא גייט דן זיין אין דעם ענין פון שביתת כלים, די שאלה איז צו א מענטש איז מצווה אז זיין כלים זאלן שובת זיין שבת, וואס טייטש צו זיין כלים מעגן טון א מלאכה, צו זיי טארן נישט טון א מלאכה, גיי מיר זען דא אין די משנה אז בית שמאי האלט אז די כלים פון א מענטש טאר נישט טון קיין מלאכה שבת, בית הלל האלט אז ס'מעג יא. זאגט די הייליגע משנה לאמיר זען די משנה אינעווייניג בית שמאי אומרים בית שמאי זאגן אין שורין דיו וסמנים וקרשינים אלא כדי שישורו מבעוד יום ובית הלל מתירין בית שמאי זאגט אז מען טאר נישט איינווייקן דיו דאס איז טינט וואס מען פלעגט אויסמישן מען פלעג איינווייקן צוזאמען אויל מיט א געוויסע אש וואס מיט דעם האט מען געמאכט טינט און די זעלבע זאך סמנים מען האט געוואלט מאכן פארב צבע פלעגט מען אויך איינווייקן כל מיני סמנים מיט כל מיני אוילן כדי צו מאכן א געוויסע פארב, און די זעלבע זאך כרשינים וואס דאס איז אויך אזא תבואה וואס מען האט איינגעווייקט מיט וואסער, וואס ביי די אלע זאכן איז די נקודה איז די מלאכה פון לישה, מען טאר נישט לש זיין מען טאר נישט קנעטן, וואס ביי די אלע זאכן איז בעצם דא א קנעטן, מען טאר נישט שבת שורה זיין דיו סמנים אדער כרשינים ווייל מען איז עובר אויף לש, די שאלה דא איז צו מען מעג עס טון ערב שבת כדי ס'זאל אליין געשען שבת, וואס טייטש די כלי העט עס טון נישט די מענטש טוט עס, ער ווארפט עס אריין צוויי מינוט פארן זמן, ס'געשענט פון זיך. בית שמאי זאגט מען טאר נישט, ווייל אין דיין כלי געשענט א לישה, בית הלל זאגט מען מעג יא, ברענגט יעצט די משנה נאך א דוגמא, בית שמאי אומרים אין נותנין אונין של פשתן לתוך התנור אלא כדי שיהבילו מבעוד יום, דא איז די ענין אז פשתן נאך וואס מען האט עס אויסגעקלאפט פלעגט מען עס אריינלייגן אין די אויוון כדי עס זאל ווייס ווערן, דא איז די מלאכה די מלאכה פון מלבן מען טאר נישט ווייס מאכן די פשתן, איז בית שמאי זאגט מען טאר עס נישט אריינלייגן אין אויוון מען פלעג עס ווייס מאכן מיט דעם וואס מען האט עס אריינגעלייגט אין אויוון, מען טאר עס נישט טון ערב שבת כדי עס זאל אליין געשען שבת, ווייטער, שביתת כליו, די כלים פון א מענטש דארף שובת זיין שבת, די זעלבע זאך ולא את הצמר ליורה, מען טאר נישט ווען מען וויל פארבן צמר, מען וויל עס מאכן א געוויסע קאליר, איז דארף מען עס אויך אריינלייגן, מען פלעג עס אריינלייגן א טאפ, צוזאמען מיט די קאליר, און אזוי די די צמר האט איינגעזאפט די קאליר, מען טאר דאס נישט טון ערב שבת, אלא כדי שיקלוט העין, נאר טאמער עס איז דא גענוג צייט אז די צמר זאל שוין איינזאפן די קאליר ערב שבת, דעמאלטס מעג מען עס טון, אבער טאמער עס איז נישט דא גענוג צייט און עס גייט געשען שבת, זאגט בית שמאי מען טאר נישט, ובית הלל מתירין. בית הלל זאגן מען מעג יא, ווייל דער מענטש טוט גארנישט. א דריטע זאך זאגט די משנה בית שמאי אומרים עין פרצה מצד דאס חי ועופות ודגים, אלא כדי שיצודו מבעוד יום, די זעלבע זאך אז מען טאר נישט אויסשפרייטן מצודות, דאס איז זאכן וואס פלעגן פאנגען חיות, עופות, דגים כאפט מען דאך אין א מצודה, אין א פאנגער, דאס טאר מען נישט אויסשפרייטן ערב שבת, נאר טאמער ס'איז דא גענוג צייט אז זאל געכאפט ווערן דער בעל חי, ווי לאנג ס'איז נאך טאג, ערב שבת, טאמער ס'איז נישט דא גענוג צייט, וואס טייטש טאמער ס'מוז געשען שבת, איז עס א פראבלעם ווייל דיין כלי גייט פאנגען שבת ובית הלל מתירין בית הלל לאזן עס אויסשפרייטן ערב שבת ווייל פארוואס ער האט נישט געטון קיין מלאכה די כלי מעג טון א מלאכה נאך א זאך זאגט די משנה בית שמאי אומרים אין מוכרין לנכרי ואין טוענין עמו מען טאר נישט פארקויפן א חפץ פאר א גוי אדער אנלאדענען א זאך אויף א בהמה פון א גוי ואין מגביהין עליו, מען טאר נישט ארויפלייגן אויף א גוי ממש עפעס א חפץ ערב שבת, אלא כדי שיגיע למקום קרוב, נאר טאמער ער וועט אנקומען צו זיין שטוב פאר שבת, ובית הלל מתירין, בית הלל איז מתיר, דא איז נישט די ענין פון שביתת כלים, די גוי הייסט דאך נישט די כלי פון די איד, דא איז א ענין סתם אזוי בית שמאי האלט אז סקוקט אויס ווי די גוי איז זיין שליח, פארוואס ווייל די גוי וואקט ארויס פונעם איד'ס שטוב קוקט עס אויס ווי סאיז אמירה לעכו"ם מען האט געזאגט פאר די גוי ער זאל דאס טראגן און במילא זאגט בית שמאי טאמער דער גוי וועט נישט אנקומען צו זיין שטוב פאר שבת איז עס א פראבלעם? בית הלל זאגט ניין ס'איז נישט קיין פראבלעם מען מעג ערב שבת אנלאדענען עפעס פאר א גוי אדער פארקויפן עפעס פאר א גוי פארוואס ווייל ס'איז נישט דא די פראבלעם פון אז סקוקט אויס ווי אן אמירה לעכו"ם נאך א זאך זאגט די משנה אויך ענליך צו די ענין פון שליחות בית שמאי אומרים אין נותנין עורות לעבדן ולא כלים לכובס נכרי מען טאר נישט געבן עורות פעל פון א בהמה אז א גוי זאל עס אויסארבעטן אדער קליידער אז א גוי זאל עס אויסוואשן אלא כדי שיעשו מבעוד יום נאר טאמער די גוי האט גענוג צייט עס צו מאכן בייטאג, ערב שבת ממש טאר מען נישט געבן, ובכולן בית הלל מתירין עם השמש, בית הלל לאזט ביי אלע, ווילאנג די זון שיינט נאך קען מען עס געבן פארן גוי, אמר רבן שמעון בן גמליאל, האט רבן שמעון בן גמליאל געזאגט, נוהגין היו בית אבא, ביי אונז אין שטוב פלעג מען זיך פירן, אפילו וואס בדרך כלל פלעג מען זיך פלעג מען זיך פירן ווי דער בית הלל, דא האט מען זיך געפירט שהיו נותנין כלי לבן לכובס נכרי, שלושה ימים קודם לשבת, ווייסע קליידער נעמט א לאנגע צייט צו וואשן, און במילא פלעגט מען עס געבן פאר דעם כובס דעם גוי, דריי טאג פאר שבת ער זאל עס נישט וואשן שבת, פארוואס ווייל עס קוקט אויס אז דער איד האט געהייסן דער גוי זאל עס וואשן, במילא מען האט חושש געווען דא פאר די דברי בית שמאי, זאגט די משנה און די משנה פירט אויס, ושוין אלו ואלו, שטוענין קורות בית הבד ועיגולי הגת, סיי די בית שמאי און סיי די בית הלל זענען מודה אז ווען עס קומט צו זיתים אדער טרויבן וואס איז צומאלן, וואס די דרך איז געווען מען האט אויסגעקוועטשט די זיתים אדער די טרויבן האט מען געקוועטשט נאך מען האט עס געקוועטשט האט מען עס צומאלן און שפעטער האט מען עס נאכאמאל געקוועטשט צומאלענערהייט יעצט ווען עס איז שוין צומאלן וואס בעצם איין מאל די טרויבן אדער די זיתים איז שוין צומאלן איז רינט בעצם שוין אליין ארויס אלעס וואס ליגט אינעווייניג פארוואס פלעגט מען עס קוועטשן ווייל ווען מען קוועטשט עס מאכט עס שנעלער דאס איז נאר א דרבנן די דאורייתא די איסור דאורייתא וואס איז דא אויסצוקוועטשן טרויבן אדער אויסצוקוועטשן זיתים איז נאר גאנצע נישט צומאלענע, און במילא אז די גאנצע זאך איז א דרבנן, איז יעדער מודה, אפילו די בית שמאי איז אויך מודה, אז מען מעג ערב שבת עס לייגן אינעם פרעס ס'זאל זיך אויספרעסן משך'ן שבת, ווייל דאס איז נישט קיין דאורייתא. זאגט די הייליגע גמרא מאן תנא נתינת מים לדיו זו היא שרייתן, מיר האבן דאך געזען די ערשטע זאך וואס די משנה האט געזאגט, אז מען טאר נישט איינווייקן דיו און סממנים, און כרשינים, אין קיין וואסער, אין קיין אויל, מען טאר זיי נישט צאמלייגן צוזאמען, לויט די בית שמאי, לויט די בית הלל מעג מען יא, על כל פנים, וואס איז די פראבלעם פון דעם האט מען דאך אויסגעשמועסט ווייל ס'איז לש, איז זאגט די גמרא וואס איז דאס לש, לש איז דאך קנעטן, קנעטן בדרך כלל ווייסט מען מיינט מיט די הענט, מען קנעט צאם מיט די הענט, אין די משנה זעהט מען נישט אז די פראבלעם דארט איז מיט די הענט, מען זעהט אז ס'איז אפילו א פראבלעם אריינצולייגן אין א כלי לויט די בית שמאי, וויל די גמרא וויסן ווער האלט בכלל אז ס'איז דא א איסור פון לש ווען מען מישט עס נישט אויס, אמר ר' יוסף, זאגט ר' יוסף רבי, דאס גייט כשיטת רבי, דתניא, אזוי ווי מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, אחד נותן את הקמח ואחד נותן את המים, האחרון חייב, דברי רבי, רבי האלט ווען איינער גיסט אריין קמח אין א טאפ און די צווייטע גיסט אריין וואסער אדער פארקערט איינער גיסט אריין וואסער און די צווייטע גיסט אריין מעהל איז אפילו מ'מישט עס נישט אויס מיט די הענט דאס אליין איז שוין א פראבלעם פון לש, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רבי יוסי ברבי יהודה זאגט אינו חייב עד שיגבל, ניין, אז די איסור פון לש איז נאר דער וואס קנעט עס מיט די הענט, דער וואס גיסט סתם אריין וואסער אדער מעהל איז נישט עובר אויף לש, על כל פנים אונזער משנה גייט ווי רבי וואס מען זעהט אז אפילו אריינלייגן די צוויי צוזאמען איז שוין א פראבלעם און פארדעם נאר ערב שבת לויט די בית הלל מעג מען, לויט די בית שמאי טאר מען ערב שבת אויך נישט, אבער על כל פנים זעהן מיר פון די משנה אונזער משנה האלט דאך אז צוזאמלייגן אליין איז לש אפילו מען קנעט עס נישט אויס מיט די הענט, זעהן מיר דאס גייט כשיטת רבי, אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רב יוסף, ודילמא עד כאן לא קאמר רבי יוסי אלא בקמח דבר גיבול הוא, אבל דיו דלאו בר גיבול הוא אימא ליחייב, ס'טייטש ווער זאגט אז רבי יוסי ברבי יהודה קריגט זיך אויף רבי אין אזא ציור פון אונזער משנה, קען זיין דווקא ביי טייג, וואס די דרך פון טייג ווען מען מאכט א ברויט איז אויסצומישן מיט די הענט דעם מעהל מיט די וואסער, דארט האלט רבי יוסי ברבי יהודה אז מען דארף עס טאקע מישן מיט די הענט, אבער קען זיין ביי דיו, סממנים און כרשינים, וואס סתם אזוי איז נישט די דרך עס אויסצומישן מיט די הענט, קען זיין דארט וועט ער אויך מודה זיין אז מען איז עובר אויף לש ברגע וואס מען לייגט זיי צוזאמען, און מילא מוז נישט זיין אז אונזער משנה גייט דווקא ווי רבי, עס קען אויך גיין ווי רבי יוסי ברבי יהודה, זאגט די גמרא ניין, לא סלקא דעתך, דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אחד נותן את האפר, ואחד נותן את המים, האחרון חייב דברי רבי, רבי יוסי ברבי יהודה אומר עד שיגבל, ס'טייטש אונז געפינען מיר אין א ברייתא אז ס'איז יא דא א מחלוקת, ווען איינער מישט אויס, אפר, דאס איז אש, מיט וואסער, וואס אש מיט וואסער איז דאך אויך די דרך נישט צו מישן מיט די הענט, מ'לייגט עס נאר צוזאמען און דאס איז אלץ, פון דעסוועגן זעהמער א ברייתא וואס זאגט דארט קלאר, אז רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז מ'איז טאקע נישט עובר אויף לש ווילאנג מ'מישט עס נישט מיט די הענט אפילו די דרך איז עס נישט צו מישן מיט די הענט און במילא איז ביי אונזער משנה וועט אויך רבי יוסי ברבי יהודה האלטן אז דאס איז נישט קיין לש נאר ווילאנג מ'מישט עס נישט מיט די הענט זאגט די גמרא ווער זאגט דיך ודילמא מאי אפר עפר דבר גיבול הוא זיי נישט גורס אין די ברייתא אפר וואס דאס איז אש וואס ביי אש איז טאקע נישט די דרך צו מישן מיט די הענט קען זיין די ברייתא רעדט זיך פון עפר פון ערד ווען מ'מאכט טיט מ'מאכט ציגל וואס דארט איז יא די דרך צו מישן מיט די הענט דארט איז דא א מחלוקת פון רבי און רבי יוסי ברבי יהודה אבער קען זיין ביי א זאך וואס די דרך איז נישט צו מישן עט רבי יוסי ברבי יהודה אויך מודה זיין אז ס'הייסט לש אפילו פארן מישן, זאגט די גמרא ניין דו קענסט נישט גורס זיין עפר דארט ווי שטייט אפר פארוואס ווייל ס'דא צוויי ברייתות והתניא אפר והתניא עפר ס'דא א ברייתא שטייט טאקע אפר ס'דא א צווייטע ברייתא וואס שטייט עפר און במילא אז שטייט אפר מיינט עס קלאר אפר און פון דעסטוועגן זעהמער א מחלוקת און במילא מוז זיין אונזער משנה גייט ווי רבי זאגט די גמרא ניין, מידי גבי הדדי תניא, שטייט דען אין איין ברייתא אפר מיט עפר אז דו ווייסט קלאר אז ביידע מיינט אנדערע זאכן? שטייט נישט אין איין ברייתא ס'איז צוויי באזונדערע ברייתא'ס, מילא קען זיין די צוויי באזונדערע ברייתא'ס איז געזאגט געווארן דורך צוויי מאן דאמרים, ביידע האבן געמיינט צו זאגן עפר נישט אפר, און ביי עפר איז טאקע דא א מחלוקת, קען זיין ביי אפר איז ר' יוסי ברבי יהודה אויך מודה, במילא קען זיין אבער אונזערע משנה גייט אויך כשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, פותקין מים לגינה ערב שבת עם חשיכה, ומתמלאת והולכת כל היום כולו, א מענטש מעג נעמען מאכן א חריץ אריין קריצן אין די ערד פונעם ברונען ביז זיין גארטן זאל רינען וואסער, ווייל די דרך איז געווען מען פלעג מאכן אזא חריץ אריין גראבן אין די ערד אזא קליינע זאך וואס דארט איז גערינען די וואסער צו די פעלד, א מענטש מעג דאס מאכן ערב שבת פאר ס'ווערט טונקל, כדי די פעלד זאל קריגן וואסער א גאנץ שבת, דאס האט בעצם נישט מיט די דינים וואס אונז האבן געזען אין די משנה, דאס האט נישט מיט שביתת כלים, דאס סתם אזוי זאגט די ברייתא מען מעג אזוי טון, זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, ומניחין מוגמר תחת הכלים ערב שבת, מען מעג אויך לייגן די דרך איז געווען צו לייגן בשמים אויף אזעלכע מען האט גענומען קוילן מען האט געלייגט אויף דעם אזא קטורת וואס העכער דעם האט מען געלייגט קליידער די קליידער זאל קריגן א גוטע שמעק, מען מעג דאס אויך טון ערב שבת, ומתגמרין והולכין כל היום כולו, און די קליידער ווערן גוט אנגעשמעקט משך'ן גאנצן שבת, וואס דאס בעצם פשטות קוקט אויס אז דאס איז יא א פראבלעם פון שביתת כלים, אבער דא זאגט די ברייתא אז מ'מעג אזוי טון, ווייטער זאגט די ברייתא, ומניחין גופרית תחת הכלים ערב שבת עם חשיכה, ומתגפרין והולכין כל השבת כולה, די זעלבע זאך די דרך איז געווען אז אין די זילבער, די זילבער ווארג אזוי ווי היינטיגע צייטן איז געווען איינגעקריצט כל מיני ציורים, וואס דאס פלעג מען שווארץ מאכן, וויאזוי האט מען עס שווארץ געמאכט, מען האט גענומען גופרית, מען האט עס אויפגעקאכט און די רויעך האט שווארץ געמאכט די אלע חריצים, מען מעג דאס טון ערב שבת זאל זיך אריין ציען שבת, און אפילו עס איז געשענט משך'ן שבת, ווילאנג ער האט עס נישט געטון נאר ערב שבת מעג מען עס טון, זאגט די ברייתא ווייטער, ומניחין קילור על גבי העין, מען מעג אויך לייגן א קילור, דאס איז אזא בענדעיד אזא א תחבושת אויפן אויג, וואס דאס איז בעצם א פראבלעם, אז שבת טאר מען נישט טון קיין צרכי רפואה פאר א חולה שאין בו סכנה, ס'איז א גזירה פון שחיקת סממנים, דאס איז איין פראבלעם, נאך א פראבלעם איז טאמער מען לייגט עפעס א געוויסע קריעם אויף דעם, א געוויסע משחה וואס דאס איז אויך א פראבלעם שבת על כל פנים מען מעג דאס טון ערב שבת, און די זעלבע זאך ואיספלנית על גבי מכה ערב שבת אויך אזא רטיעה אזא בענדעיד מעג מען לייגן אויף א מכה ערב שבת עם חשיכה פאר עס איז טונקל, ומתרפאת והולכת כל היום כולו, און די מכה היילט זיך אויס משך'ן שבת דאס איז נישט קיין פראבלעם, ווייטער דאס איז א דאס האט גארנישט צו טון מיט שביתת כלים, אבער פירט די ברייתא אויס אבל אין נותנין חיטין לתוך הרחיים של מים אלא בכדי שיטחנו מבעוד יום, מ'טאר נישט אריינלייגן ס'געווען אמאל אזא זאך ס'געהייסן א רחיים של מים א מיל א מילער וואס פלעג מילן און מאלן די ווייץ פלעג פארן אויף וואסער די וואסער איז גערינען אזוי האט זיך געדרייט די שטיין על כל פנים דאס דרייט זיך א גאנצע טאג א גאנצע נאכט דאס דרייט זיך אויך שבת מ'טאר נישט אריינלייגן חיטין אין די מאל ערב שבת כדי ס'זאל זיך מאלן שבת נאר ווילאנג ס'ענדיגט זיך די חיטין מבעוד יום זאגט די גמרא מאי טעמא וואס איז טאקע די טעם פון די ברייתא אז דער מאלער טאר נישט מאלן ווייץ שבת איך טו דאך גארנישט אמר רבה זאגט רבה מפני שמשמעת קול, ווייל ס'מאכט א קול ס'דא א פראבלעם פון השמעת קול שבת, ס'איז א זלזול אין די כבוד השבת, און ממילא פאר דעם טאר מען נישט אריינלייגן ווייץ דארט ווייל דאס מאכט א שפעציעלע גרויסע קול דאס איז די פראבלעם, אמר ליה רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט צו רבה, ולימא מר משום שביתת כלים, וואס דארפסטו צוקומען צו השמעת קול, ס'איז דאך דא שביתת כלים, פאר דעם טאר מען נישט נוצן די רחיים של מים שבת, ווייל די כלים דארף נישט שובת זיין, דתניא, אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, שטייט אין פסוק ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו, פון די ווארטער וב פון די ווארטער ובכל, דרש'נט מען לרבות שביתת כלים, אלא אמר רב יוסף מילא זאגט רב יוסף משום שביתת כלים, די טעם פון די ברייתא וואס די ברייתא זאגט אז מען טאר נישט אריין לייגן די חיטין אין די רחיים של מים איז טאקע אלס שביתת כלים, זאגט די גמרא, והשתא דאמרת לבית הלל אית להו שביתת כלים דאורייתא וואס טייטשט פשטות לכאורה רב יוסף לערנט דאך די ברייתא ווי די בית הלל, און אז ער זעצט איין די ברייתא ווי די בית הלל איז פשט אז די בית הלל לאט נישט אריינלייגן ווייץ אין א רחיים של מים, האלט ער אז די בית הלל האלטן אז ס'איז דא א פראבלעם פון שביתת כלים ס'דארף זיין שביתת כלים, אויב אזוי זיי מיר מסביר די שטיקל אין די ברייתא וואס שטייט אין די ברייתא א גפרית ומוגמר מאי טעמא שרו פארוואס זאגט די ברייתא אז מ'מעג לייגן קליידער אויף די בשמים אדער זילבער ווארג אויף די גפרית כדי עס זאל שווארץ ווערן, לכאורה וואס איז ווידער וואס איז מיט שביתת כלים? פארוואס זאגט די ברייתא דאס מען מעג און דאס טאר מען נישט? ענטפערט די גמרא, משום דלא קעביד מעשה, ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, ס'איז דא א כלי וואס טוט א מעשה, ס'איז דא א כלי וואס טוט נישט קיין מעשה, ס'איז דא אקטיוו, ס'איז דא פעסיוו, אקטיוו ס'טייטש ער טוט עפעס, א רחיים של מים טוט עפעס, ס'מאלט, דיין כלי מאלט, דער כלי טוט ממש א מלאכה, מילא דאס זאגט די גמרא דאס טאר מען אוודאי נישט טון אלס שביתת כלים, אבער דאס אז דיין מוגמר דיין בשמים רויכערט אויס בגדים, ס'ליגט אין דיין כלי די בשמים, דיין כלי טוט דא גארנישט, דיין כלי האלט פונקט די בשמים, אבער די כלי נישט דאס וואס טוט די מלאכה, און במילא דאס זאגט די גמרא דאס לאט די בית הלל, זאגט די גמרא אונין של פשתן מאי טעמא שרו, און פארוואס האט די בית הלל מתיר געווען אין די משנה די אונין של פשתן אריינצולייגן אין א אויוון ערב שבת וואס מיט דעם איז מען מלבן, און תוס' איז מסביר, די גמרא פרעגט נישט פון די ערשטע חלק פון די משנה, פון שריית דיו וכרשינין וסממנים, ווייל דארט איז אויך, דארט פארשטייט יעדער אז די כלי טוט נישט קיין מעשה, אז איך לייג אריין דיו מיט סממנים אדער וואס זאל נאר נישט זיין אין א כלי, יעדער פארשטייט די כלי טוט גארנישט, און דאס האט מען דאך יעצט געזאגט לויט די בית הלל הייסט דאס ניטאמאל קיין פראבלעם, פון שביתת כלים ווייל די כלי טוט גארנישט, אבער א אויוון וואס די אויוון הייצט אן די פשתן און מיט דעם איז עס א שטיקל מלבן דא דא טוט דאך יא די אויוון עפעס א שטיקל זאך און במילא פארוואס דא לאט די בית הלל עס טון, זאגט די גמרא ווייטער משום דלא עביד מעשה ומינח נייחא, וואס טייטש ניין ווי נישט ווי די אויוון טוט גארנישט עס זיצט סתם א אויוון אויף די ערד, די אוואדע די קוילן טוט עפעס און מאכט ווייס די פשתן אבער די אויוון טוט גארנישט און במילא זיין כלי טוט נישט גארנישט, ווייטער מצודת חיה ועוף ודגים, דקא עביד מעשה מאי טעמא שרו, וויאזוי וועסטו פארענטפערן דאס וואס מ'זעט אין די משנה, בית הלל זאגט אז מ'מעג אויסשפרייטן א מצודת חיה ועוף ודגים, ס'טוט דאך א מעשה, ס'כאפט דאך די חיה, ס'כאפט די עוף, ס'כאפט דעם דג, איז זאגסטו דאך יעצט לויט די בית הלל א כלי וואס טוט א מעשה טאר מען נישט טון, זאגט די גמרא התם נמי, בלחי וקוקרי דלא קעביד מעשה, ס'איז אזעלכע מין פאנגערס, אזעלכע מין מצידות וואס טוען נישט קיין מעשה, רש"י זאגט אז לחי דאס איז אזא זאך וואס כאפט א פיש, די פיש עסט עס אויף, און שפעטער קען נישט ארויסנעמען די מויל ווייל ס'א טשוואק גייט אריין אזוי אין די מויל פון די פיש, ווייטער דאס טוט גארנישט, און די זעלבע זאך קוקרי, דאס איז אזא סארט זאך וואס די חיה אדער די פיש שטעקט אריין די קאפ דארט, און נאך ס'שטעקט אריין די קאפ קען עס מער נישט ארויסשלעפן, על כפנים די זאך רוקט זיך נישט, פאר דעם לויט די בית הלל, לויט דעם תירוץ, הייסט די אלע זאכן נישט שביתת כלים, קומט אויס למעשה לויט די תירוץ אין די גמרא, אז די בית הלל אוודאי האלט ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט שביתת כלים, א כלי וואס טוט א פעולה, אזוי ווי א רחיים של מים, דאס אוודאי האלט די בית הלל אז ס'איז א פראבלעם, און ס'דארף זיין שביתת כלים שבת, אבער א כלי וואס טוט נישט קיין מעשה, דאס האלט דער בית הלל איז נישט קיין פראבלעם, און מען מעג, א כלי מעג סתם זיצן און ס'זאל געשען א מלאכה אינעווייניג, זאגט אבער די גמרא, והשתא דאמר רב אושעיא אמר רב אסי, מאן תנא שביתת כלים דאורייתא בית שמאי היא ולא בית הלל, אבער יעצט זאגט די גמרא אליבא דאמת אז בית הלל האלט ניטאמאל פון שביתת כלים דאס איז נאר א שיטת בית שמאי, איז קומט אויס למעשה לבית שמאי בין קעביד מעשה בין דלא קעביד מעשה אסור, בית שמאי מאכט טאקע נישט קיין חילוק צווישן דעביד מעשה ס'מאכט נישט קיין מעשה אלעמאל זאגט די בית שמאי א מענטש'ס כלי טאר נישט טון קיין מלאכה אפילו אז ס'געשענט עפעס אין די כלי, אויך א פראבלעם, און לבית הלל לויט די בית הלל אף על גב דקעביד מעשה שרי, אפילו אז ס'טוט א מעשה, מעג מען אויך לויט די בית הלל, און פארדעם, טאקע אונזער משנה די מצודות דארף מען שוין נישט ענטפערן אז ס'רעדט זיך אזא סארט לחי וקוקרי, אלע זאכן בית הלל האט געהאט נישט קיין פראבלעם מיט דעם אז די כלי טוט א מעשה, זאגט די גמרא והשתא דאמרת לבית שמאי אף על גב דלא עביד מעשה אסור, אי הכי מוגמר וגפרית מאי טעמא שרו בית שמאי, וואס טייטש אזוי, די ברייתא וואס אונז האבן געזען אבל אין נותנין חיטין לתוך הרחיים וואס די ברייתא האט אויסגעפירט אז מען טאר נישט אריין לייגן חיטין אין די רחיים של מים איז אונז האבן געוואלט זאגן ס'איז די בית הלל און מען האט אנגעהויבן זאגן אז די בית הלל מאכט א חילוק צו די כלי טוט א מעשה צו כלי טוט נישט קיין מעשה, יעצט למעשה זאגט מען דאך אז די גאנצע ברייתא גייט כשיטת בית שמאי, פיין פארשטיי איך שוין דאס וואס די ברייתא זאגט אז מען טאר נישט אריין לייגן חיטין אין די רחיים, פארוואס פשוט? ווייל א מענטש איז מצווה אויף שביתת כליו, אבער וואס איז מיט דאס וואס שטייט אין די ברייתא לגבי גופרית און לגבי מוגמר אז מען מעג לייגן בשמים אונטער כלים, מען מעג לייגן גופרית אונטער זילבערווארג, וואס איז מיט דעם, דאס איז וואס איז מיט שביתת כלים, לויט די בית שמאי איז יעדע סארט מלאכה אפילו אזא סארט וואס האט נישט קיין מעשה טאר מען נישט טון מיט א כלי, פארוואס אויף דעם זאגט די ברייתא מען מעג, זאגט די גמרא, התם מנח אארעא, דארט רעדט זיך די ברייתא רעדט זיך אויף אן אופן וואס ס'ליגט אויף די ערד, ס'ליגט נישט אין זיין כלי, און במילא דא איז אוודאי נישט קיין פראבלעם, ווייל ס'איז נישט קיין פראבלעם ס'זאל געשען א מלאכה מיט זיין קליידער למשל, דאס איז נישט קיין פראבלעם, מיט א מענטש'ס חפצים מעג געשען א מלאכה, ס'איז דא אבער א פראבלעם אז ס'טאר נישט געשען א מלאכה אין זיין כלי, ס'איז נישטא קיין כלי דא, ס'איז אויף די ערד, ביי אזא אופן מעג מען, איי פרעגט די גמרא, גיגית, ונר, וקדירה, ושפוד, מאי טעמא שרו בית שמאי, ס'טייטש דא פרעגט די גמרא פראקטיש, גיגית דאס איז דארט ווי מ'ווייקט איין שעורים צו מאכן ביר, נר איז די לעכט סתם א מענטש צינדט לעכט שבת קדירה א מענטש קאכט א טאפ שבת א טשולנט יעדער עסט דאך טשולנט שפוד איז טייטש איינער האט עפעס אין אויוון א שטיקל פלייש וואס דרייט זיך שבת מען זעהט נישט אז דער בית שמאי זאל עס אסר'ן אוודאי קען נישט זיין דער בית שמאי אסר'ט עס ווייל זעהסט דאך אז יעדער פירט זיך אזוי איף וויאזוי איז בית שמאי וויאזוי לאזט בית שמאי אזא זאך געשעהן ס'געשענט זיך דאך א מלאכה אין זיין כלים ענטפערט די גמרא דמפקר להו אפקורי בית שמאי טאקע נישט מתיר די אלע זאכן מען טאר נישט צינדן א לעכט זאל ברענען שבת מען טאר נישט האבן א קדירה זאל קאכן א טשולנט שבת, מען טאר נישט האבן א שפוד אינעם אויוון זאל זיך צולה זיין, זאל זיך בראטן א שטיקל פלייש שבת, נאר טאמער מען איז מפקיר די כלי, זאגט רש"י, תוס' ברענגט א צווייטע דאס אז פארקערט די חכמים האבן מפקיר געווען די כלי, אבער על כל פנים טאקע לויט די בית שמאי איז עס א פראבלעם, אז מען איז מפקיר די כלי הייסט שוין מער נישט זיין כלי, איז שוין נישט דא מער די פראבלעם פון שביתת כליו. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער מאן תנא להא דתנו רבנן, די גמרא ברענגט יעצט א ברייתא, פרעגט ווי וועם איז עס געלערנט געווארן, די ברייתא זאגט אזוי, לא תמלא אישה קדירה עססיות ותורמסין, א פרוי זאל נישט אנפילן א טאפ מיט עססיות איז דאס א געוויסע קטניות, און תורמסין איז אויך א געוויסע קטניות וואס מען דארף עס קאכן גאר א לאנגע צייט ס'נעמט מינימום פֿיר און צוואַנציק שעה צו קאכן, מען טאר נישט אנפילן אזא טאפ מיט די קטניות, ותניח לתוך התנור ערב שבת עם חשיכה, און עס אריינלייגן ערב שבת אין אויוון, פארוואס ווייל מען קאכט דאך עס נישט אויף שבת, אויף שבת וועט דאס נישט זיין גרייט, נאר וואס דען זי קאכט עס אויף מוצאי שבת, און ממילא טאר מען דאס נישט טון זאל זיך קאכן גאנץ שבת כדי עס צו עסן מוצאי שבת, ואם נתנן, און טאמער זי האט עס יא געטון זי האט עובר געווען, איז למוצאי שבת אסורין בכדי שיעשו, מוצאי שבת טאר מען דאס נישט עסן, אויף נאך פֿיר און צוואַנציק שעה צייט מען האט געקנס'עט כדי שיעשו ווילאנג ס'נעמט צו קאכן טאר מען עס יעצט נישט עסן, כיוצא בו די זעלבע זאך לא ימלא נחתום חבית של מים, א בעקער טאר נישט אנפילן א פאס וואסער ויניח לתוך התנור ערב שבת עם חשיכה, עס אריינלייגן אין אויוון ערב שבת פארן זמן ווייל ער דארף האבן הייסע וואסער מוצאי שבת, ואם עשה כן, טאמער ער האט אזוי געטון למוצאי שבת אסורין בכדי שיעשו, מוצאי שבת טאר ער נישט נוצן די הייס וואסער ווילאנג ס'נעמט אויפצוקאכן די וואסער איז טייטש א קנס, זאגט די גמרא, לימא בית שמאי היא ולא בית הלל, לכאורה די ברייתא איז כשיטת בית שמאי אז די פראבלעם דא איז שביתת כליו, פארדעם טאר מען נישט קאכן תורמסין א גאנץ שבת, פארדעם טאר מען נישט אויפקאכן הייס וואסער א גאנץ שבת, ווייל די כלים דארפן שובת זיין, זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא בית הלל, דא קען מען אוודאי זאגן ס'איז אויך די בית הלל, גזירה שמא יחתה בגחלים, דא איז א גאנץ אנדערע זאך, ס'איז א גאנץ אנדערע פראבלעם, ס'דא א פראבלעם פון יחתה בגחלים, א מענטש קאכט עפעס אויף, איז דא א פראבלעם וואס קען זיין ער וועט וועלן אביסל אונטעריאגן דא די געקעכעניש ער וועט וועלן ס'זאל זיך גוט קאכן, ער וועט זיך פארען מיט די גחלים, ער וועט עס רוקן, וואס מיט דעם איז מען עובר אויף די מלאכה פון הבערה, און ממילא די פראבלעם, פטר'ט מען נישט, דאס האט גארנישט צו טון מיט כלים, און פארדעם לויט די בית הלל איז אוודאי אויך דא די פראבלעם. אי הכי, אויב אזוי פרעגט די גמרא, מוגמר וגפרית נמי לגזור, וואס טוט זיך מיט די מוגמר און די גפרית, וואס פריער האט מען געזען לויט די בית שמאי מעג מען דאס אויך טון, וואס איז מיט די יחתה בגחלים? זאגט די גמרא התם לא מחתי להו, דאי מחתי סליק בהו קוטרא וקשי להו, דארט איז דא א פראבלעם, די גפרית, און די זעלבע זאך די מוגמר וואס מען מאכט די גוטע שמעקענדע בגדים, אדער מען מאכט די זילבערווארג שווארץ, טאמער מען רוקט ארום די גחלים דארט, קומט ארויס אסאך רויעך, וואס דאס מאכט קאליע די בגדים, עס מאכט קאליע די זילבער, ממילא דארט איז נישט דא קיין חשש אז איינער וועט זיך פארען מיט די גחלים. זאגט די גמרא, אונין של פשתן נמי לגזור, וואס איז מיט די אונין של פשתן וואס מען האט געזען אין די משנה לויט די בית הלל אז מען מעג אריינלייגן אונין של פשתן אינעם אויוון, וואס איז מיט די יחתה בגחלים? ענטפערט די גמרא, התם כיון דקשי להו זיקא לא מגלו ליה, דארט טאמער דו וועסט עפענען די אויוון איז א ווינט איז זייער נישט גוט, בשעת וואס די וואס די פשתן ווערט דארט ווייס, טאמער מען עפענט די אויוון קומט אריין א ווינט און א ווינט מאכט קאליע אלעס און ממילא וועט קיינער נישט עפענען די אויוון, קיינער וועט נישט מחתה זיין בגחלים.

ווייל דאס איז אויך די פראבלעם פון בישול, ס'יאגט צו די קאכן, און ממילא אפילו ס'איז נישט אויפן פייער איז דאך דא דא א פראבלעם פון מגיס, זאגט די גמרא בעקורה וטוחה ס'רעדט זיך טאקע אז די טאפ פון די יורה פון די צמר איז אראפגענומען פון די פייער און אויך ס'איז פארהאקט אינגאנצן, מ'האט עס ארומגעשמירט מיט טיט אז מ'זאל נישט קענען עפענען די דעקל און במילא איז נישט דא דא קיין פראבלעם פון מייגעס. זאגט די גמרא ווייטער, והשתא דאמר מר גזירה שמא יחתה בגחלים, יעצט אז אונז ווייסן מיר אז לויט די בית הלל איז דא א פראבלעם פון יחתה בגחלים דאס איז די סיבה פארוואס מ'טאר נישט אריינלייגן א טאפ אין אן אויוון ערב שבת, האי קדירה חייתא,

א מענטש נעמט א רויע טשולנט, ער לייגט עס אויפן פייער ממש פארן זמן, נישט דא קיין פראבלעם פון יחתה בגחלים ווייל ווען ער וועט מחתה זיין בגחלים ביינאכט קען ער סייווי נישט עסן דעם טשולנט וויפיל ער וועט מחתה זיין בגחלים וויפיל ער וועט אונטערציפן דא די פייער זאל זיין העכער און גרעסער, דער טשולנט וועט ביינאכט נישט זיין גרייט ס'וועט נאר זיין גרייט מארגן, און ממילא נישט דא קיין פראבלעם פון יחתה בגחלים ווייל אסוחי אסח דעתיה, ער טראכט נישט פון דעם גאנצן טשולנט ביז מארגן, מארגן וועט עס סייווי זיין געקאכט. פאר דעם איז נישט דא א פראבלעם, ובשיל שפיר דמי, און די זעלבע זאך זאגט די גמרא, טאמער ס'איז גוט אויפגעקאכטע טשולנט, וואס טייטש א מענטש האט א אויפגעקאכטע טשולנט מעג ער עס אויך ארויף לייגן ערב שבת אויפן פייער פארן זמן, ווייל ס'איז אויך נישט דא קיין פראבלעם פון יחתה בגחלים ווייל ס'איז שוין אויפגעקאכט, פארוואס וועט ער מחתה זיין בגחלים ס'איז שוין גוט געקאכט, נאר ווען איז די פראבלעם, בשיל ולא בשיל אסור, טאמער ס'איז האלב געקאכט, דארט איז דא א פראבלעם, ווייל דא וויל ער ס'זאל שנעל געקאכט ווערן ער זאל עס נאך קענען עסן פרייטאג צו נאכט, אבער זאגט די גמרא ואי שדא ביה גרמא חייא שפיר דמי, טאמער מ'וועט אריינווארפן א ביינדל וואס איז רוי אינגאנצן איז שוין ווייטער נישטא קיין פראבלעם ווייל מיט דעם איז ער מסיח דעת פון דעם, טאמער מ'ווארפט אריין א רויע ביינדל איז פשט ס'וועט שוין מער נישט זיין גרייט היינט נאכט נאר מארגן, דעמאלטס פטר'ט ער זיך פון די פראבלעם פון שמא יחתה. זאגט די גמרא, והשתא דאמר מר, דא גייט די גמרא אריבער צו א צווייטע זאך אינגאנצן, ביז יעצט האט מען גערעדט פון א טאפ וואס מען האט אויפגעקאכט, יעצט רעדט מען פון בראטן, בראטן פלייש, וואס איז די חילוק צווישן בראטן און קאכן, בראטן איז נישטא אזא זאך ווי א טשולנט, ס'נעמט נישט קיין קיין גאנצע נאכט זאל זיך עפעס בראטן, ס'בראט זיך אסאך שנעלער במילא דא איז נישט דא די היתר פון א רויע שטיקל אז ביי א רויע מעג מען ווייל ס'איז מסיח דעת נישט דא קיין היסח הדעת ביים בראטן זאגט די גמרא והשתא דאמר מר כל מידי דקשי ליה זיקא לא מגלו ליה מיר האבן דאך געזען אז א זאך וואס די ווינט איז נישט גוט פאר דעם איז נישט דא קיין פראבלעם און פארדעם האבן מיר געזען אז לויט די בית הלל מעג מען אריינלייגן די פשתן אינעם אויוון ערב שבת ווייל די ווינט שאט עס זאגט די גמרא האי בישרא דגדיא פלייש פון א גדי וואס איז זייער ווייעך וואס די ווינט שאט עס טאמער מען עפנט אויף א בראטער בשעת וואס ס'בראט זיך עפנט מען אויף דעם טיר שאט עס פאר די פלייש ושריק, און די זעלבע זאך טאמער מען לייגט אריין די גדי פלייש וואס איז אזוי ווייעך וואס די ווינט שאט עס און מען לייגט עס אריין אין א תנור און שפעטער פארקלעבט מען די טיר פון דעם תנור מיט טיט שפיר דמי מעג מען עס טון פארוואס ווייל ס'דא צוויי מעלות דא סיי ס'איז ווייעכע פלייש וואס טאמער כ'וועל עפענען די טיר דא האב איך עס שאטן ס'וועט קאלע ווערן און סיי די טיר איז פארקנאקט מיט טיט ממילא מעג מען עס טון שבת דברחא ולא שריק דאס איז אויך קלאר אז פלייש פון אן אייל וואס פאר דעם שאט דאך נישט די ווינט ס'איז א גרויסע בהמה און כ'האב נישט פארשמירט די טיר מיט טיט איז אסור דאס איז קלאר אז מען טאר דאס נישט טון פארוואס ווייל דא איז דא א פראבלעם פון שמא יחתה, די שאלה איז דגדיא ולא שריק אדער דברחא ושריק, וואס איז מיט פלייש פון א גדי וואס ליגט אין אן אויוון וואס מ'האט נישט פארקלעבט אדער פלייש פון אן אייל וואס מ'האט יא פארקלעבט, דא איז דא א מחלוקת, רב אשי שרי ורב ירמי' מדיפתי אסר, רב אשי האלט מ'מעג, ווייל אפילו איין מעלה איז אויך גענוג, רב ירמי' מדיפתי זאגט ניין מ'טאר נישט, ס'דארף זיין ביידע סיי פלייש פון א גדי און סיי די טויער דארף זיין פארקלעבט, פרעגט יעצט די גמרא ולרב אשי דשרי, לויט רב אשי, וואס רב אשי זאגט אז למשל פלייש פון א גדי מעג מען בראטן אין אן אויוון אפילו מען פארקלעבט נישט די טיר, והתנן מ'האבן דאך געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט דף יט עמוד ב' אין צולין בשר בצל וביצה, אלא כדי שיצולו מבעוד יום, מען טאר נישט צולה זיין מען טאר נישט בראטן פלייש אדער א א צוויבל אדער אן איי, נאר טאמער ס'ווערט אויפגעקאכט ביי טאג איז משמע אפילו פלייש פון א גדי, פארוואס? פלייש פון א גדי האבן מיר דאך יעצט געזען לויט רב אשי מעג מען אפילו מען פארקלעבט נישט די טיר, זאגט די גמרא התם דברחא ולא שריק, ס'רעדט זיך טאקע נישט פלייש פון א גדי ס'רעדט זיך פלייש פון אן אייל, וואס דאס ווערט נישט די ווינט שאט דאס נישט, און די זעלבע זאך ס'רעדט זיך פון אן אויוון וואס מ'האט נישט פארקלעבט די טיר און ממילא טאר מען דאס טאקע נישט טון, זאגט יעצט די גמרא א צווייטע גירסא, איכא דאמרי ס'דא וואס זאגן אנדערש די מחלוקת פון רב אשי רבי ירמיה מדיפתי, אז דגדיא בין שריק בין לא שריק שפיר דמי, יעדער האלט אז מען מעג נעמען פלייש פון א גדי אפילו מען פארקלעבט נישט די טיר, דאס אליין אז ס'פלייש פון א גדי און טאמער מ'עפנט די טיר וועט עס שאטן, דאס האלט שוין א מענטש אז א מענטש זאל נישט מחתה זיין בגחלים ממילא דאס אליין איז שוין גוט, דברחא נמי ושריק שפיר דמי, יעדער איז אויך מודה אז פלייש פון אן אייל וואס מ'לייגט אריין אין אן אויוון און מ'פארקלעבט די טיר, איז אויך יעדער מודה ס'איז נישט קיין פראבלעם, פארוואס? ווייל די טיר איז פארקלעבט, איז אויך נישט דא קיין פראבלעם פון שמא יחתה בגחלים, כי פליגי, ווען איז די מחלוקת פון רב אשי רבי ירמי', בדברחא ולא שריק, ביי פלייש פון אן אייל, און די טיר איז נישט פארקלעבט, דרב אשי שרי ורבי ירמי' מדיפתי אסר, רב אשי האלט אפילו אויף אזא אופן, וואס איז פלייש פון אן אייל, און די טיר איז נישט פארקלעבט, מעג מען עס נאך אלץ בראטן ערב שבת. רבי ירמי' מדיפתי אסר רבי ירמי' מדיפתי לאזט נישט, פארוואס לויט רב אשי מעג מען יא? סיי ס'איז פלייש פון אן אייל, סיי די טיר איז נישט פארקלעבט, איז פארוואס ווייל ס'איז דא א טיר, אז ס'איז דא א טיר, איז ברגע וואס מ'עפנט די טיר דערמאנט מען זיך ס'איז שבת און ס'איז שוין נישט דא קיין מחתה בגחלים, דאס וועט מען שוין זעהן אין גמרא, זאגט די גמרא ורב אשי דשרי, אין צולין בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יום, זעהן מיר דאך בפירוש אין די משנה מ'טאר נישט, ביי וועלכע ציור טאר מען נישט, לויט רב אשי מעג מען אלעמאל, זאגט די גמרא ניין, התם, בבשרא אגומרי, ס'רעדט זיך אז מען בראט אינדרויסן, נישט אין אן אויוון, אויף אפענע קוילן, דארט אוודאי איז רב אשי מודה אז ס'דא א פראבלעם פון מחתה בגחלים, אבער אין א פארמאכטע אויוון זאגט רב אשי נישט דא אזא פראבלעם. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבינא האט רבינא געזאגט, האי קרא חייא, דער קרא איז א קישוי, א סקוואש וואס איז נישט געקאכט, שפיר דמי מעג מען אויך אריינלייגן אינעם אויוון פארן זמן, כיוון דקשי ליה זיקא ווייל דער ווינט שאט עס אויכעט און ממילא כבשרא דגדיא דמי, האט עס די זעלבע דין ווי פלייש פון א גדי וואס היות וואס די ווינט שאט עס איז לויט יעדעם איינעם נישט קיין פראבלעם דאס צו קאכן ס'איז נישטא קיין פראבלעם פון שמא יחתה בגחלים. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען די משנה בית שמאי אומרין אין מוכרין לנכרי מען טאר נישט פארקויפן א חפץ פאר א גוי ערב שבת מען טאר נישט אנלאדענען עפעס אויף א גוי אדער אויף א בהמה פון א גוי ערב שבת נאר טאמער ער קומט אן אין שטוב ביז צום זמן ווייל עס קוקט אויס אז די איד האט אים עס פארקויפט א מענטש וועט זען ווי די גוי שלעפט זיך מיט די חפץ וואס איז געווען ביי א איד שבת וועט ער מיינען אז ס'איז געשען שבת וואס דאס איז נישט געשען און לויט בית שמאי איז דא א גזירה מען טאר דאס נישט טון און בית הלל האט נישט חושש געווען אויף דעם. זאגט די גמרא תנו רבנן מ'האבן געלערנט אין א ברייתא בית שמאי אומרים בית שמאי זאגן לא ימכור אדם חפצו לנכרי א מענטש זאל נישט פארקויפן זיין חפץ פאר א גוי מען רעדט דא ערב שבת ולא ישאילנו ער זאל נישט בארגן א חפץ פאר א גוי רש"י זאגט בארגן מיינט אויף אן אופן ער בארגט כדי די גוי זאל צוריק געבן ולא ילוונו ילוונו איז בארגן געלט וואס די גוי נוצט עס אויס ער געט צוריק שפעטער אנדערע געלט ישאילנו איז ער געט צוריק די זעלבע חפץ, ילוונו איז ער געט צוריק א צווייטע, ולא יתן לו במתנה, די זעלבע זאך א מתנה טאר מען נישט געבן, אלא כדי שיגיע לביתו, נאר טאמער ער קומט אן צו זיין שטוב ערב שבת, בית שמאי איז מקפיד די גוי דארף זיין ביי זיך אין שטוב פארן זמן, טאמער ער קומט אן נאכן זמן איז א פראבלעם, ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן, כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה, ער דארף נישט אנקומען צו זיך אין שטוב, נאר ער דארף אנקומען צו זיין שטאט, ברגע וואס ער קומט אן צו זיין שטאט, צו די חומה ארום זיין שטאט, גייט מיך שוין נישט אן וואו ער וואוינט, ווייל. איך ווייס, ער איז אנגעקומען צו זיין שטאט די איד דארף נישט דאגה'ן ווי פונקט ער וואוינט ס'קוקט שוין נישט אויס אין מיינס ער וואלט עס שוין געקענט ער וואלט געקענט מצידי וואוינט ער גראד ביים אריינגאנג אין שטאט אזוי זאגט דער בית הלל רבי עקיבא אומר רבי עקיבא זאגט כדי שיצא מפתח ביתו עס האט נישט צו טון ער דארף נישט אנקומען זיין שטאט ער דארף נישט אנקומען זיין שטוב ער איז ארויס פון מיין שטוב פארן זמן שוין גוט שוין ערלעדיגט נישט דא קיין גזירה אז מענטשן זאלן זאגן, נישט דא קיין גזירה פון מראית עין. זאגט די גמרא אמר רבי יוסי ברבי יהודה הן הן דברי רבי עקיבא הן הן דברי בית הלל, לא בא רבי עקיבא אלא לפרש דברי בית הלל, וואס טייטש זאגט רבי יוסי ברבי יהודה עס איז נישט פשט אז די בית הלל האלט כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה און רבי עקיבא קריגט זיך ניין רבי עקיבא זאגט אז דו תנא קמא זאגסט אז בית הלל זאגט כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה זאגט רבי עקיבא עס איז נישט אמת נישט דאס האט די בית הלל געזאגט די בית הלל האט געזאגט אזוי ווי איך זאג אז ברגע וואס די גוי וואקט ארויס פון דעם איד'ס שטוב איז שוין נישט די איד'ס פראבלעם, ער מעג עס שוין פארקויפן אויף אזא אופן, און טאקע אונזער משנה נעמט אן כשיטת בית הלל אליבא דרבי עקיבא. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, בית שמאי אומרים לא ימכור אדם חמצו לנכרי אלא אם כן יודע בו שיכלה קודם הפסח, דברי בית שמאי, בית שמאי זאגן אז א מענטש טאר נישט פארקויפן חמץ פאר א גוי ערב פסח, לאו דווקא ערב פסח, פאר פסח, כל עוד דער חמץ עט נישט אויפגעגעסן ווערן פאר פסח איז א פראבלעם, בית שמאי האלט א איד האט חמץ, דארף ער זעכער מאכן זאל פארברענט ווערן, זאל נכלה ווערן פאר פסח, ס'העלפט נישט אז די גוי עסט עס און די גוי נעמט עס אהיים און די גוי באנוצט זיך מיט דעם, ניין, בית שמאי האלט ס'דארף אינגאנצן נכלה ווערן מן העולם, און ממילא טאמער א איד וועט פארקויפן פאר א גוי א וואך פאר פסח חמץ און שפעטער די גוי העט עס עסן אום פסח, לויט די בית שמאי איז דאס א פראבלעם, ס'טאר נישט אזא זאך געשען, און בית הלל אומרים ניין, בית הלל זאגן כל זמן שמותר לאכלו מותר למכרו, ווילאנג איך מעג עס עסן קען איך עס פארקויפן ערב פסח, מעג איך נאך פארקויפן מיין חמץ, פארוואס? די עיקר איז ס'גייט ארויס פון מיין שטוב, ס'גייט מיר נישט אן שפעטער די גוי עסט עס. רבי יהודה אומר, רבי יהודה האלט ווי די בית שמאי, און ער לייגט צו אז כותח הבבלי, דאס איז אזא סארט מאכל וואס מ'פלעג איינטינקען, כל מיני, ס'געווען אין דעם מילך אויסגעמישט מיט מיט מיט מעהל, מיט זאלץ, מ'פלעגט טינקען, ס'פלעגט בלייבן א לאנגע צייט, איז וכל מיני כותח די אלע מיני זאכן וואס בלייבן א לאנגע צייט, אסור למכור שלושים יום קודם הפסח, טאר מען נישט פארקויפן האלט טאקע ווי די בית שמאי, ממילא טאר מען עס נישט פארקויפן פאר א גוי דרייסיג טאג פאר פסח ווייל אז מ'פארקויפט עס ווייניגער ווי דרייסיג טאג, איז זעכער אז ס'וועט איבערבלייבן פון דעם מאכל פסח וואס דאס איז חמץ, וואס לויט די בית שמאי איז דאס א פראבלעם.